מען האלט דף י ג פופצן שורות פון די אנפאנג פון די עמוד, זאגט די גמרא ההיא איתתא דהוה קא מזבנא ורשכי, ס'געווען א פרוי וואס האט פארקויפט ורשכי, מסורת הש"ס איז דא פארשידענע פשטים, אדער חבילות משי א בינטלעך פון זיידן, אדער א מרגליות, אדער מצנפת, על כל פנים וואס ס'זאל נאר נישט זיין, און געווען א פרוי וואס האט דא פארקויפט ורשכי אתא ההוא גברא חטף ורשכי מינה, איז געקומען א מאן האט אוועק געכאפט פון איר איינע פון די בינטלעך, אמרה ליה הבה ניהלי גיב עס צוריק, אמר לה האט ער געזאגט אי יהיבנא לך מיקדשת לי, טאמער איך גיב עס צוריק וועסטו ווערן מתקדשת מיט די ורשכי, שקלתיה, האט זי עס גענומען פון אים, ואישתיקה זי איז געבליבן שטיל. מען האט געזען אין די פריערדיגע בלאט, יעדע קידושין דארף די פרוי נישט ענטפערען, ווען די מאן זאגט הרי את מקודשת לי מוז די פרוי נישט ענטפערען יא איך בין מסכים, די שתיקה איז כהודאה, איז די שאלה בכהאי גוונא ווען זי האט עס גענומען און זי האט שותק געווען צו דאס איז אויך א שתיקה כהודאה און ס'איז חל די קידושין. ואמר רב נחמן יכולה למימר די פרוי קען זאגען אין יא שקלי איך האב עס טאקע גענומען אבער דידי שקלי איך האב צוריק גענומען מיין חפץ, מיין נעמען און שותק זיין איז נישט קיין ראיה אויף קיין הסכמה איך האב פשוט צוריק גענומען מיין חפץ. הגם די לשון הגמרא איז יכולה למימר איז מבאר אין די ראשונים זי דארף נישט זאגן. פשט איז אונז זאג מיר דאס אז ס'פעלט נישט אויס זי זאל זאגן, אונז זאג מיר אז איר שתיקה נישט קיין הודאה ווייל אין די שתיקה ליגט פשוט א אין שקלי ודידי שקלי. פרעגט די גמרא א קשיא איתיביה רבא לרב נחמן שטייט אין די ברייתא קידשה בגזל די מאן האט מקדש געווען א אישה אדער בגזל, בחמס, בגניבה, גזל און גניבה איז דאך די זעלבע זאך נאר גזל איז ביודעין בידיעה איז בחשאי, חמס איז די פשט מען צאלט אויף דעם אבער מען נעמט עס בעל כרחא אפילו די די מענטש איז נישט מסכים מען נעמט עס בעל כרחא נאר מען צאלט אבער עס איז אויך א גנב, או שחטף סלע מידה וקידשה אדער טאמער מען האט אוועק געכאפט פון איר א סלע פון איר האנט און מען האט איר מקדש געווען איז די גמרא שפעטער דף נ ב שטייט אז דאס איז א פירושי קא מפרש אויף די רישא, דאס הייסט קידשה בגזל ובחמס ובגניבה מיינט נישט אז ער האט גע'גנב'ט פון א צווייטע און האט גענומען די חפץ הנגזל פון א צווייטע און מקדש געווען א אישה, נאר ס'מיינט אז ער האט אוועקגעכאפט פון איר א זאך וקידשה, ער האט איר מקדש געווען מיט א זאך וואס ער האט גע'גנב'ט פון איר. שטייט אין די ברייתא די הלכה איז מקודשת. לכאורה דאס איז ממש די זעלבע מעשה פון ההיא איתתא דהוה קא מזבנא ורשכי, ער האט גע'גנב'ט פון איר, און ער האט איר מקדש געווען מיט איר א זאך, און דא שטייט מקודשת, און רב נחמן זאגט אין שקלי ודידי שקלי. ענטפערט די גמרא, התם בדשדך. ס'איז א חילוק. די ברייתא ווייטער רעדט זיך אין א פאל ווי ס'איז געווען א שידוך, די מאן האט שוין גערעדט מיט די פרוי פאר די גניבה האט ער גערעדט מיט איר אז ער וויל איר מקדש זיין און זי האט מסכים געווען ער זאל איר מקדש זיין און נאכדעם איז ער געגאנגען און האט עפעס אוועקגעכאפט פון איר און ער האט איר געזאגט איך גיי דיך מקדש זיין מיט דעם און זי האט שותק געווען אויף דעם זאג איך אז די שתיקה איז כהודאה ווייל די שתיקה גייט צוריק אויף דעם וואס זי האט פריער מסכים געווען ווערן מקודש צו אים אבער דא ר' נחמן רעדט זיך בדלא שדך, בדלא שדך איז אוודאי די שתיקה מיינט גארנישט אין שקלי ודידי שקלי. פרעגט די גמרא מנא תימרא, פון ווי ווייסטו צו זאגן האסטו עפעס א מקור פון א ברייתא צו מאכן די חילוק דשני לן בין שדיך ללא שדיך ס'איז א חילוק אז ווען ס'איז געווען א שידוך פארדעם זאגט מען נישט אין שקלי ודידי שקלי זאגט די גמרא יא איך האב א ברייתא דתניא שטייט אין די ברייתא אמר לה כנסי סלע זו שאני חייב ליכי די מאן האט געבארגט פון די אישה געלט און ער איז א בעל חוב ער קומט איר געלט און ער גייט און ער נעמט צוריק ער נעמט געלט און ער גיבט עס צו איר און ער זאגט נעם דעי געלט אלס א פרעון חוב. וחזר ואמר לה, נאכדעם זאגט ער דו ווייסט וואס, התקדשי לי בו, איך וויל דו זאלסט ווערן מקודשת מיט די געלט. איז טאמער ס'איז בשעת מתן מעות, דאס הייסט אז פאר זי האט אנגענומען די געלט האט ער שוין חוזר געווען און האט איר געזאגט איך וויל עס דיר געבן פאר קידושין, און זי האט עס גענומען נאך הערן דאס, איז רצתה מקודשת, טאמער זי איז מרוצה, נתרצה איז מקודשת, לא רצתה אינה מקודשת. מ'וועט זען אין א מינוט וואס דאס מיינט. טאמער ס'איז לאחר מתן מעות, האט ער געזאגט נעם דא די סלע ווייל איך וויל אפצאלן די חוב. נאך וואס זי האט עס גענומען זאגט ער איך וויל מקדש זיין מיט די מיט די סלע וואס איך האב דיר געגעבן. איז לאחר מתן מעות אפילו רצתה אינה מקודשת אפילו זי זאגט בפירוש איך בין מסכים איז אויך נישט קיין קידושין. ווייל די רגע זי האט עס מקבל געווען אלץ א תשלומין פון די חוב איז עס געווארן אירס אלץ פרעון חוב, איז אפילו יעצט זאגט זי איך בין מסכים ווערן מתקדשת, אבער מיט וואס? ער גיבט דאך יעצט גארנישט, וואס זי האט באקומען פריער איז געווען איר, ס'איז געווען א פריעת חוב, איז יעצט נאך ער זאגט איך וויל דיר מקדש זיין מיט וואס איז ער איר מקדש? ס'איז נישט דא קיין כסף קידושין, איז וועגן דעם אפילו רצתה אינה מקודשת. איז זאגט די גמרא מאי רצתה ומאי לא רצתה, אין די רישא ווען ס'שטייט אז פאר זי האט עס מקבל געווען האט ער שוין געזאגט התקדשי לי בזה, וואס מיינט רצתה און לא רצתה? אילימא רצתה דאמרה אין, רצתה מיינט אז זי זאגט יא איך בין מסכים. לא רצתה מיינט דאמרה לא, זי זאגט איך בין נישט מסכים, הא אישתיקה, וואס איז טאמער זי איז שותק, הוו קידושין, ס'וועט זיין אזוי ווי רצתה. עס קומט אויס אז די איינציגע אופן וואס איז נישט מקודשת איז טאמער זי זאגט בפירוש לא, טאמער זי איז שותק איז עס כאילו זי האט געזאגט רצתה. איז אויב אזוי פרעגט די גמרא ונתני מקודשת סתם כי התם, פארוואס שטייט אין די ברייתא א חילוק רצתה לא רצתה, זאג סתם אזוי אז טאמער וחזר ואמר התקדשי לי בזה, מקודשת, אזוי ווי עס איז געשטאנען אין די פריערדיגע דף, דארט האט זיך גערעדט וועגן א פיקדון, כנסי סלע זו בפיקדון, וחזר ואמר לה התקדשי לי בו, איז בשעת מתן מעות מקודשת, ס'מאכט נישט קיין חילוק רצתה אדער לא רצתה, איז דא אויכעט וואלט איך געדארפט זאגן בקיצור מקודשת. איי וועסטו מיר זאגן עס איז געשטאנען רצתה ולא רצתה כדי מגלה צו זיין אז טאמער לא רצתה אינה מקודשת? טאמער לא רצתה מיינט לא, פארשטייט זיך ס'אינה מקודשת, ס'וואלט דען געווען א הוה אמינא אז ווען זי זאגט איך בין נישט מסכים זאל זיין מקודשת, איז אלס די חידוש פון לא רצתה דארף נישט שטיין.

פארוואס נישט? מאי טעמא? ווייל יכולה למימר אין שקלי ודידי שקלי. יא, אוודאי האב איך גענומען, איך האב גענומען מיין געלט, ס'איז דאך א חוב, האסט מיר געזאגט לכתחילה דו ווילסט אפצאלן די חוב, נאכדעם האסטו טאקע געזאגט איך וויל דיך מקדש זיין דערמיט, אבער איך האב עס גענומען אדעתא פון פרעון חוב, ס'איז דאך מיין געלט, איז דידי שקלי. אויב אזוי ואלא קשיא הך דקידשה בגזל ובחמס ובגניבה או שחטף סלע מידה וקידשה מקודשת. פריער האט מען געפרעגט א קשיא פון ר' נחמן אויף די ברייתא, האסטו מיר געענטפערט הא בדשדיך הא בדלא שדיך, יעצט האט מען א סתירה פון צוויי ברייתות, ווייל די ברייתא שטייט אז טאמער ער וויל איר מקדש זיין מיט די חוב, איז טאמער זי איז שותק, איז אינה מקודשת, ווייל איך זאג יא סברא פון אין שקלי ודידי שקלי, וויאזוי שטימט עס שפעטער מיט די גמרא אין דף נ ב אז חטף סלע מידה מקודשת, אלא לאו, בהכרח מוז מען זאגן דער חילוק מ'האט געמאכט פריער, אלא לאו שמע מינה אז דער חילוק איז הא דשדיך הא דלא שדיך, ווען מ'האט ווען זי האט מסכים געווען פאר די שידוך פארדעם, איז דעמאלט זאג איך שתיקה כהודאה, ווען מ'האט נישט אפגעשמועסט די שידוך פארדעם, דעמאלט זאג איך אין שקלי ודידי שקלי. זאגט די גמרא כי נח נפשיה דרב אסי א נייע גמרא דא ווען רב אסי איז נפטר געווארן עיילו רבנן די אלע רבנן זענען צוזאמגעקומען אין בית מדרש לנקוטינהו לשמעתתיה יעדע איינע האט געוואלט איבערגעבן א הלכה וואס זיי האבן געהערט אין נאמען פון רב אסי כדי מען זאל געדענקען די אלע תורה וואס רב אסי האט געלערנט האט מען געזאגט ווער ס'געדענקט עפעס א מימרא פון רב אסי זאל דערציילן אמר ליה ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה איך האב א מימרא, הכי אמר רב אסי אמר רב מני, כשם שאין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה כך אין קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה, אזוי ווי מען ווייסט א פרוי ווערט נישט נתקדש ווייניגער פון א פרוטה, איז הוא הדין קרקע קען מען נישט קויפן ווייניגער פון א פרוטה, תוס' וואונדערט זיך לכאורה אונז האבן דאך געלערנט קידושי כסף פון שדה, איז פארקערט, מען וואלט געדארפט לערנען קידושין פון שדה נישט שדה פון קידושין. זאגט תוספות לויט די מאן דאמר וואס לערנט קנין כסף פון ויצאה חינם אין כסף ער דרש'נט נישט קיחה קיחה משדה עפרון איז נישט קיין קשיא אמרי ליה האבן די חכמים געפרעגט רבי יעקב וויאזוי קענסטו זאגן אז קרקע אין נקנית בפחות משווה פרוטה והתניא שטייט א בפירושע ברייתא אף על פי שאין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה אבער קרקע איז יא נקנית בפחות משווה פרוטה אמר ליה, האט רבי יעקב געענטפערט, כי תניא ההיא, בחליפין, דאס וואס שטייט אין די ברייתא קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה מיינט נישט בתורת כסף, בתורת כסף מוז מען האבן א שווה פרוטה, ווייניגער פון שווה פרוטה הייסט נישט קיין כסף, די ברייתא רעדט זיך בתורת חליפין, דתניא, קונים בכלי ואף על פי שאין בו שווה פרוטה, פאר הלכות חליפין דארף די סודר נישט זיין ווערט א פרוטה, אבער עס איז מטעם דין חליפין נישט מטעם כסף, מה שאין כן האישה אינה נקנית בחליפין אזוי מ'האט געזעהן פריער אין דף ג. הדור יתבי וקאמרי נאך א מאמר פון רב אסי אז הא דאמר רב יהודה אמר שמואל כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהן מ'האט דאך געזעהן פריער אין די גמרא אז איינער וואס קען נישט די הלכות גיטין וקידושין זאל נישט עוסק זיין אין גיטין וקידושין ווייל טאמער ער וועט זיך טועה זיין און ער וועט מאכן א גט וואס באמת די גט איז נישט קיין גוטע גט וועט ער מתיר זיין א אשת איש לעלמא זי וועט גיין חתונה האבן קינדער און די קינדער וועלן ווערן ממזרים. איז אויף דעם איז דא א מאמר פון רבי אסי, אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן אז איינער וואס איז יא עוסק בגיטין וקידושין ווען ער פארשטייט נישט אין דעם, איז קשין לעולם יותר מדור המבול, ער מאכט א גרעסערע חורבן ווי ביי די דור המבול, שנאמר, שטייט אין פסוק, אלה וכחש, איינער וואס איז עובר אויף שבועת שקר, ורצח, ער הרג'ט וגנב ונאף, פרצו, ודמים בדמים נגעו. מאי משמע, וואס זעהט מען דא אין די פסוק? ווי זעהט מען דא אז די ענין פון מרבה זיין ממזרים איז ערגער פון דור המבול? כדמתרגם ר' יוסף. ר' יוסף האט מתרגם געווען זאגט רש"י, ר' יוסף איז געווען א בקי בתרגום פון נביאים, וואס ער איז געווען א בקי אין די תרגום פון נביאים שתרגום יונתן בן עזיאל, און ער האט מתרגם געווען אז דאס וואס שטייט דא פרצו דמים בדמים נגעו רעדט זיך וועגן ממזרים, ווי אזוי? ווייל ער האט געטייטשט, אזוי שטייט טאקע אין תרגום יונתן, אז פרצו איז א לשון פון כן ירבה וכן יפרוץ, א לשון פון האבן קינדער, אז פרצו מיינט מולדין בנין מנשי חבריהון, אז זיי געבוירן קינדער פון אשת איש. יעצט הגם די אנפאנג פון די פסוק שטייט נאף וואס מיינט זנות, אבער דארטן שטייט נישט ממזרים, און פרצו שטייט זיי האבן קינדער ממזרים, און דמים בדמים נגעו מיינט מיינט חובין על חובין מוסיפין, זענען מוסיף נאך עבירות, נישט נאר די מעשה זנות, נאר זענען מוסיף ממזרים בעולם, וכתיב און אויף דעם שטייט אין די נעקסטע פסוק, על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה, בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו, אז די גאנצע וועלט וועט אונטערגיין, און אפילו די דגי הים, ואילו בדור המבול לא נגזרה גזירה על דגים שבים, ביי די מבול איז אלץ אונטערגעגאנגען חוץ די פיש, שנאמר, מכל אשר בחרבה מתו, דווקא אלץ וואס איז געווען למעלה מיבשה איז אונטערגעגאנגען, אבער ולא דגים שבים. ואילו הכא דא ביי מענטשן וואס זענען מרבה ממזרים וואס פרצו ודמים בדמים נגעו, אזעלעכע זענען גורם אז אפילו דגים שבים ווערן אויך געהארגעט, זעהט מען אז די ענין פון הולדת ממזרים איז ערגער פון דור המבול, הגם לכאורה די דור המבול האט אויך מוליד געווען ממזרים, מ'זעט דאך אז יעדע איינער האט דאך משחית השחית כל בשר את דרכו על הארץ, אין די מהרש"א שטייט אז אין הכי נמי זיי האבן מזנה געווען, אבער עס איז נישט געווען קיין דין פון ממזר בשעת ימי נח, אין די שבע מצוות בני נח ליגט א איסור פון אשת איש, אבער עס איז נישט דא קיין דין פון ממזרות, ממילא איז דארט נישט געווען שייך דאס ענין פון מוליד זיין ממזרים בעולם. יעצט, ס'איז דא אינטערעסאנטע ריטב"א אויף דעם ווי די גמרא זאגט כדמתרגם ר' יוסף, אין די ריטב"א שטייט אז ר' יוסף איז געווען א סגי נהור, וויבאלד ער האט נישט געקענט זעהן, האט ער נישט געקענט לערנען די מקרא, די פסוקים, ווייל די הלכה איז דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם על פה, ער האט דאך נישט געקענט זעהן אינעווייניג האט ער נישט געקענט ליינען פון אויסענווייניג, וועגן דעם האט ער געליינט תרגום. וועגן דעם איז ער געווען אזא בקי אין תרגום. איז זעהט מען דא צוויי נקודות, קודם כל זעהט מען אז אפילו ס'איז דא הלכה דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם על פה, דאס גייט דווקא אויף לשון קודש, מען קען אבער זאגן די תרגום. נאך א זאך זעהט מען אז די איסור פון דברים שבכתב גייט נישט נאר אויף דברי תורה נאר אפילו אויף נביאים וכסיבים, ווייל דא רעדט מען פסוקים פון נביאים וכסיבים. זאגט די גמרא, פון וואו זעהט מען דא א ראיה אז מחמת די עבירה פון ממזרות איז מען גורם אזא כליון אז אפילו דגים שבים, ואימא עד דעביד לכולהו, אפשר דאס וואס שטייט שפעטער על כן תאבל הארץ אז די וועלט גייט אונטער, דאס גייט ארויף אויף אלע, טאמער איינער האט עובר געווען אויף אלה, כחש, רצח, גנב, פרצו, אויף אלעס, דעמאלטס קומט אזא גזירה, אבער סתם ממזרות אליין נישט. זאגט די גמרא לא סלקא דעתך, דכתיב, ס'שטייט נאך א פסוק ערגעץ אנדערש אין ירמי', דארטן שטייט כי מפני אלה אבלה הארץ, אז וועגן אלה אליין, וועגן שבועת שוא, וועגן דעם אליינס גייט אונטער די ערד. איז ממילא, וויבאלד אין די פסוק שטייט אלה וכחש ורצח קען נישט זיין ס'מיינט אלע צוזאמען, ווייל אלה אליין איז גורם אז תאבל הארץ, איז בהכרח יעדע איינע איז באזונדער. איז אויב אזוי זעהט מען.

ווייל ס'שטייט נישט ופרצו. קומט אויס ס'דא דריי אופנים וואס דאס איז גורם אזא חורבן, אדער ממזרות, אדער אלה, אדער כחש ורצח וגנב ונאף צוזאמען. איז לכאורה האב איך געטראכט מ'מוז אזוי זאגען, ווייל טאמער מ'גייט זאגען אז יעדע איינע באזונדער, איז די דור המבול איז דאך געווען גניבה אויך. ס'איז דאך געווען גניבה, ס'איז געווען רציחה, כי מלאה הארץ חמס מפניהם לא נחתם גזר דין אלא מפני גזל, כל מקום שנאמר ותשחת איז דאך די ג' חמירות, ס'איז דאך געווען שפיכות דמים אויך. איז אויב יעדע איינער באזונדער איז גורם אזא גזירה אפילו דגים שבים מתו וואס איז נישט געווען דעמאלטס אזוי ביי די מבול איז בהכרח ליגט דא אזוי אז דווקא אלה אדער ממזרות וועגן דעם ממזר איז ערגער פון דור המבול אדער די אנדערע וואס גייען צוזאמען. זאגט די גמרא הדור יתבי וקאמרי נאך א מימרא פון רב אסי. וואס איז די מימרא? הא דתנן, האישה שהביאה חטאתה ומתה, מען רעדט וועגן א פרוי א יולדת וואס איז מחיוב צו ברענגען א חטאת ועולה, און זי האט שוין מקריב געווען די חטאת, און נאכדעם איז זי געשטארבן פאר זי האט געברענגט די עולה, איז די הלכה יביאו יורשין עולתה, די יורשים דארפן ברענגען פון איר נכסים וואס זי האט געלאזט בירושה דארפן זיי ברענגען פון דעם א קרבן עולה, אמר רב יהודה אמר שמואל והוא שהפרישתה מחיים, דא רעדט זיך אז זי האט שוין מפריש געווען מחיים די קרבן עולה, זי האט נאר נישט געהאט די געלעגנהייט מקריב צו זיין, איז דארפן די יורשים גיין און ברענגען די קרבן עולה וואס זי האט מפריש געווען, אבל לא הפרישתה מחיים, און אז זי האט נישט מפריש געווען די עולה, לא, זענען זיי נישט מחיוב מוציא צו זיין ממון פון די נכסים כדי צו ברענגען א קרבן עולה. און די חידוש וואס ס'שטייט דא איז, אז טאמער איז זי געשטארבן און זי האט שוין מפריש געווען די עולה, הגם זי לעבט נישט, קען מען ברענגען ס'איז נקרב לאחר מיתה, אבער ס'איז נישט דא קיין חיוב אויף די נכסים אז מ'איז מוציא ממון פון די נכסים כדי צו ברענגען א קרבן עולה. אלמא קסבר שיעבודא לאו דאורייתא. זעט מען אז מדאורייתא איז נישט דא א דין פון שיעבודא, שיעבודא מיינט, ווען מ'וואלט געזאגט שיעבודא דאורייתא וואלט עס געמיינט אז יעדע מאל א מענטש איז מחיוב געלט זאג איך אז נכסי דאיניש ערבין ביה, אזוי ווי ביי מלווה בשטר, ווען איינער שרייבט בפירוש א הלוואה מיט א שטר, און ער שרייבט אין די שטר אז כל נכסי אחראין לך, איז דעמאלטס וויבאלד ער האט בפירוש משעבד געווען זיינע נכסים, זענען זיינע נכסים משועבד. טאמער כ'האלט שיעבודא דאורייתא, קומט אויס אז מלווה על פה, הגם כ'האב גארנישט געשריבן, אבער וויבאלד ס'איז דא א חוב אויף מיר, זענען מיינע נכסים אטאמאטיש ערבים און משועבד אפצוצאלן די חוב. קומט אויס, זאגט רש"י, ס'וואלט נישט געווען קיין חילוק צווישן א מלווה על פה און א מלווה בשטר. אבער דא שטייט לכאורה אז שיעבודא לאו דאורייתא, אז מדאורייתא ווען איך בין מחיוב מיינע נכסים זענען נישט קיין ערבים, און ממילא איז פשט אז אויב טאמער די פרוי איז געווען מחיוב א קרבן עולה, יעצט אז זי איז געשטארבן און זי איז נישט דא, זענען די נכסים נישט קיין ערבים פאר די חוב, און וועגן דעם דארפן די יורשים נישט ברענגען קיין קרבן עולה פון איר נכסים. אמר ר' אסי אמר ר' יוחנן איז דא די מימרא פון ר' אסי וואס מען וויל דערמאנען ער דינגט זיך ער זאגט אף על גב שלא הפרישה מחיים אפילו די מאמע האט נאך נישט מפריש געווען מחיים קיין עולה זענען די קינדער מחיוב צו ברענגען פון די נכסים א קרבן עולה פאר די מאמע אלמא קסבר אז ר' אסי אמר ר' יוחנן האט געהאלטן שיעבודא הווה דאורייתא און ממילא איז חל געווארן א חוב אויף די נכסים די נכסים זענען ערבים פאר די חיוב עולה

שיעבודא לאו דאורייתא איז מען נישט גובה נישט מן די יורשים און כל שכן נישט מן די לקוחות. איז רב ושמואל זאגן ביידע אז מלווה על פ, טאמער די לווה שטארבט אינה גובה די מלווה קען נישט גובה זיין נישט מן היורשים און כל שכן נישט מן הלקוחות פארוואס ווייל די נכסים זענען נישט אחראי טאמער ס'איז א מלווה בשטר האט ער זיך בפירוש מתחייב געווען מלווה על פה נישט שיעבודא לאו דאורייתא רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו, מלווה על פה, איז אויך גובה, בין מן היורשין בין מן הלקוחות, פארוואס? ווייל שיעבודא דאורייתא. איז אויב אזוי האט מען דאך געזען די מחלוקת, וואס דארף מען זיך קריגן סיי ביי מלווה על פה און סיי בנוגע די חיוב עולה פון די מאמע? זאגט די גמרא ס'פעלט אויס ביידע דינים, צריכא דאי איתמר בהא, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען די הלכה אז מלווה על פה זאגן רב ושמואל

וואס עפעס איז ער מחיוב געלט? די תורה האט אים מחייב געווען געלט? ניין! ער האט זיך מחייב געווען, ער האט געבארגט געלט האט ער אנגעמאכט א חוב, וויבאלד ער האט געבארגט האט ער געמאכט א חוב, איז מילא וויבאלד ער אליין האט פארדרייט דא די חוב, איז דאס נישט קיין מלווה הכתובה בתורה, און טאמער ס'נישט קיין מלווה הכתובה בתורה האלטן רב ושמואל אז ס'האט נישט קיין דין פון א מלווה בשטר, און ס'נישט דא קיין ס'איז נישט דא קיין ערבות פון די נכסים. אבל בהך, אבער ביי די פאל פון קרבן עולה, ביי פאל פון יולדת, זאגט רש"י דמצות המלך היא עליה, איז אויב אזוי, אימר מודי לרבי יוחנן ריש לקיש, אפשר דא זענען זיי מודה אז ס'איז מער חמור, וויבאלד ס'איז א חיוב דער רבונו של עולם האט ארויף געשטעלט די חוב, א יולדת מוז ברענגען א קרבן, איז אפשר דא דאס מער חמור, און רב ושמואל וואלטן מודה געווען אז ס'האט א דין פון א מלווה הכתובה בשטר און ס'גובה מנכסים מנכסי היורשים פון די לקוחות.

יעצט תוספות זאגט אן אנדערע פשט דא, ווען תוספות זאגט וואס טייטש מלוה הכתובה בתורה, זאגט תוספות מלוה הכתובה בתורה כגון קרבנות, פדיון הבן, ערכין, און נזקין, פארוואס איז דאס מלוה הכתובה בתורה? שלא היו יודעים עניני נתינות הללו אם לא שנתחייבה התורה בפירוש, ווען נישט וואס ס'שטייט אין די תורה וואלט איך נישט געוואוסט וויפיל מ'דארף געבן פאר קרבנות, וואס מ'דארף געבן פאר פדיון הבן, וואס מ'דארף געבן פאר ערכין, און אפילו נזקין, איך וואלט נישט געוואוסט מ'דארף געבן פאר מיטב אדער נישט, אבל מלוה. כגון שלוה מעות בלא שטר, זאגט תוס' אף על גב דכתיב האיש אשר אתה נושה בו, א נארמאלע מלווה על פה שטייט אויך אין די תורה, ס'דא א פסוק אין די תורה וועגן א מלווה, שטייט דארטן אז דהאיש אשר אתה נושה בו בחוץ תעמוד, דהאיש אתה אשר נושה בו יוציא אליך את העבוט החוצה, זעהט מען אז ס'דא א דין פון מלווה ולווה, די לווה דארף צאלען, פארוואס הייסט עס מלווה שאינה כתובה בתורה, זאגט רש"י ווייל שיר ש דארטן כיון שלא אין צריך לפרש בתורה שיעור הנתינה, דפשיטא מה שהוא צריך לווה לפרוע. אין הכי נמי ס'שטייט די עצם הלוואה שטייט אין די תורה, אבער וואס די לווה דארף צאלן שטייט נישט אין די תורה, אן די תורה ווייס איך וואס ער דארף צאלן, ער דארף צאלן דאס וואס ער האט געבארגט. מה שאין כן די אלע חיובים בתורה די אנדערע ווייס איך נישט וואס ער דארף צאלן ווען נישט עס שטייט אין די תורה. שטייט אין מפרשים די טעם פארוואס תוס' האט נישט געלערנט ווי רש"י, ווייל ער האט שווער געהאט, טאמער די נקודה איז ווי רש"י זאגט סתם אז א הלוואה הייסט מלוה דלא כתובה בתורה ווייל מעסקי מעשה עצמו, איז אויב אזוי נזקין איז אויך ער האט עס אליין אנגעמאכט ערכין, ער האט אליין געמאכט א נדר פון ערכין, איז אויב אזוי זאל עס הייסן לא כתובה בתורה, איז וועגן דעם האט רש"י געלערנט אז די נקודה פון כתובה בתורה איז נישט די פשט טאמער ס'שטייט טאמער ער האט עס אליין אנגעמאכט, די שאלה איז צו מ'דארף די תורה זאל קובע זיין וויפיל מ'דארף דא צאלן. זאגט די גמרא ווייטער, וויאזוי פסק'נט מען הלכה למעשה בנוגע די שאלה צו שעבודא דאורייתא צו נישט, איז ביז יעצט האט מען נישט געמאכט קיין נפקא מינה צווישן גבי' מן היורשים און גבי' מן הלקוחות, טאמער מען האט געהאלטן שעבודא דאורייתא איז מען גובה בין מן היורשים בין מן הלקוחות, טאמער לאו דאורייתא איז מען נישט גובה בין מן היורשים בין מן הלקוחות. הלכה למעשה אמר רב פפא הלכתא מלווה על פה איז יא גובה מן היורשים, הגם ס'איז א מלווה על פה איז עס גובה מן היורשים, אבער ואינו גובה מן הלקוחות. ס'איז גובה מן היורשים ווייל שעבודא דאורייתא ממילא נכסי אחראין. איז אויב אזוי מעיקר הדין מדאורייתא וואלט מען געדארפט קענען גובה זיין פון די לקוחות אויך. נאר וואס? ואינו גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא. איז הגם ס'איז שעבודא דאורייתא האבן די חכמים געמאכט א תקנה לטובת הלוקח וויבאלד ס'איז נישט דא קיין קול, און די לוקח ווייסט דאך נישט אז וואס ער קויפט קען זיין איינער וועט אוועקנעמען, איז לטובת הלוקח האט מען מתקן געווען מ'קען נישט גובה זיין מן הלוקח, א מלווה בשטר, די מלווה בשטר מאכט א קול, אויף דעם נישט דא די תקנה, אבער אלץ שעבודא דאורייתא האט מען מתקן געווען מ'קען נישט גובה זיין מן הלקוחות. איי לכאורה פארלירט דאך די מלווה, זאגט רש י איהו דאפסיד אנפשיה, ער וואלט געדארפט שרייבען א מלווה בשטר. שטייט אין די משנה, וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל, וויאזוי גייט א אישה ארויס פון א פון א חתונה דורך גט אדער דורך מיתת הבעל, איז בשלמא גט זאגט די גמרא דא א מקור אפענע פסוק דכתיב שטייט אין די תורה וכתב לה ספר כריתות און נאכדעם שטייט ויצאה והיתה לאיש אחר איז נאך א גט קען זי חתונה האבן מיט א צווייטע אלא מיתת הבעל מנלן פון ווי ווייס איך אז מיתת הבעל איז מתיר זאל קענען חתונה האבן לעלמא זאגט די גמרא איך דארף נישט קיין מקור סברא הוא הוא אסרה והוא שרתה, פארוואס איז זי געווען אסור לעלמא? ווייל די מאן האט איר גע'אסר'ט, דורך דעם וואס זי איז מקושר צו די מאן איז זי אסור אכולי עלמא, יעצט אז ער איז געשטארבן איז זי שוין מער נישט מקושר מיט אים, איז ממילא ווערט זי מותר. זאגט די גמרא, עס איז נישט אזא פשוטע סברא, והא עריות, דאסר להו ולא שרי להו, יעדע מאל א מאן האט חתונה מיט איינעם וואס א איסור ערווה, למשל די הלכה איז מען טאר נישט חתונה האבן מיט אשת אביו, דאס הייסט נישט זיין מאמע, נאר די טאטע האט נאכדעם חתונה געהאט מיט נאך א פרוי, איז דאס א ערווה פון אשת אביו, פארוואס איז זי געווארן א ערווה? ווייל זי איז געווען מקושר בחתנות מיט די טאטע, טאמער די טאטע שטארבט איז זי שוין מער נישט מקושר מיט די טאטע, אבער די איסור ערווה בלייבט, זי הייסט אשת אב לעולם ועד, הגם ער איז געווען די אוסר, אף על פי כן איז ער נישט קיין מתיר, איז אויב אזוי אשת איש זאל זיין די זעלבע זאך, אין הכי נמי די סיבה פארוואס זי איז אסור לעולם איז מחמת די קשר מיט אים, אבער ס'נישט קיין זאך וואס מ'דארף כסדר האבן די קשר, וויבאלד ס'איז געווארן איין מאל א קשר ווערט זי אסור לעלמא און די איסור גייט קיינמאל נישט אוועק, אזוי ווי עריות איז דארף מען א מקור אז מיתת הבעל זאל מתיר זיין. ברענגט די גמרא ראיה אלא מדאמר רחמנא יבמה שאין לה בנים אסורה, שטייט אין די תורה א פרשה פון יבום אז א יבמה וואס די מאן איז געשטארבן און ס'איז נישט דא קיין קינדער איז זי אסור לעלמא, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, ס'איז דא א לאו. איז משמע דווקא ווייל ס'איז אין לה בנים, אבער הא יש לה בנים ווען זי וואלט געהאט קינדער, מותרת, איז זי מותר לשוק, זעהט מען אז מיתת הבעל איז א מתיר. זאגט די גמרא וואס איז די ראיה, ודילמא טאמער ס'איז אין לה בנים, זי האט נישט קיין קינדער, ס'איז אסורה לעלמא, אבער די עיקר נקודה איז אז ס'איז שייך ליבם, ס'איז מותר פאר די יבם, טאמער ס'איז יש לה בנים, איז דאמאלטס לכולי עלמא נמי אסורה. ס'איז פארקערט, די פסוק קומט נישט זאגן דא אז יבמה שאין לה בנים איז אסור, די פסוק קומט זאגן יבמה שאין לה בנים איז מותר ליבם, דאס אז עס איז אסור איז אסור אפילו יש לה בנים, די עיקר חידוש דא איז אז ווען עס איז אין לה בנים איז אויך דא איז כאטש דא א היתר פאר די יבום. איז די ראשונים מוטשען זיך דא, אויב אזוי טאמער די עיקר וואס עס שטייט דא איז אז ביי אין לה בנים איז דא א היתר פאר די יבם, איז וואס דארף מען האבן דעם לאו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר? טאמער דו זאגסט מיר אז בעצם די מיתת הבעל האט נישט מתיר געווען, ווייל אפילו יש לה בנים איז אויך אסור, נאר ביי אין לה בנים איז דא א היתר פאר יבם, אבער די איסור לעלמא בלייבט, איז וואס דארף איך האבן א נייע לאו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. און נאך מער, עס זאל נאך זיין א חיוב מיתה אויך. שטייט אין ראשונים אז וויבאלד מען זעהט למעשה ביי אין לה בנים מ'האט מיקל געווען אז כלפי די יבם איז זי מותר, זעט מען אז בכהאי גוונא איז אפגעשוואכן די איסור וואס די בעל האט געשאפן ווען ער איז געווען בחיים, יעצט איז ער געשטארבן, ממילא איז דא וויבאלד ס'איז מותר ליבם דארף מען האבן א פסוק ס'זאל זיין אסור לכולי עלמא, אבער דארט וואו ס'איז נישטא קיין היתר פאר יבם בלייבט די איסור בתוקפו. זאגט די גמרא, אלא די ראיה אז מיתת הבעל איז א מתיר מדאמר רחמנא אלמנה לכהן גדול אסורה, וויבאלד מען דארף האבן א בפירוש'ע לאו אלמנה איז אסור לכהן גדול, איז משמע הא לכהן הדיוט שריא, און לכאורה לאו דווקא כהן הדיוט נאר זי איז מותר לכולי עלמא, ס'איז נאר דא אן איסור לכהן גדול, זעהט מען וויבאלד מען דארף האבן א נייע איסור לכהן גדול זעהט מען אז בעצם מיתת הבעל איז מתיר. זאגט די גמרא וואס איז די ראיה? ודילמא לכהן גדול בלאו. דאס וואס מ'דארף האבן א לאו לכהן גדול ווייל לכהן גדול איז איז טאקע דא א לאו, אבער לכולי עלמא איז אויך נישט מותר, נאר לכולי עלמא איז בעשה, וואס איז די עשה? איז תוס' לערנט ודבק באשתו ולא באשת חברו, רש י לערנט ווי די מהרש א איז מפרש רש י, רש י זאגט איינס פון צוויי, אדער וואס עס שטייט ויצאה והיתה לאיש אחר, אז נאך וכתב לה ספר כריתות איז ויצאה והיתה לאיש אחר, איז משמע דווקא ווען איז יצאה והיתה לאיש אחר דווקא על ידי גירושין, איז ולא על ידי מיתה, איז א לאו הבא מכלל עשה, אדער זאגט רש י מ'לערנט עס פון די רישא פון די פסוק שטייט ושלחה מביתו ושלחה לזו, דער וואס ער איז מגרש דער שיקט ער ארויס זאל קענען גיין חתונה האבן ולא לאחרת נישט איינער וואס דער מאן איז געשטארבן, על כל פנים ביידע אופנים דאס א לאו הבא מכלל עשה וואס איז אן עשה איז קומט אויס נישט דא קיין מקור אז ס'איז דא א היתר פאר יעדע אלמנה, קען זיין לעולם אלמנה איז אסור נאר ס'איז נאר אסור בעשה, מה שאין כן לכהן גדול איז אסור בלאו, אבער ס'איז טאקע נישט דא קיין היתר פון מיתת הבעל. פרעגט די גמרא ווי קומט דא אריין אן עשה? האי עשה מאי עבידתיה, ממה נפשך, אי דאהניא מיתת הבעל, טאמער מיתת הבעל קען מתיר זיין, און וועגן דעם דארף מען האבן א באזונדערע לאו פאר א כהן גדול, איז תשתרי לגמרי, זאל די מיתה אינגאנצן מפקיע זיין די אישות, אפילו קיין עשה זאל אויך נישט זיין לעלמא. אי דלא אהניא מיתת הבעל, טאמער מיתת הבעל איז נישט קיין כח וואס איז מתיר, איז תוקמה אמילתא קמייתא, זאל זי בלייבן מיט די אריגינעלע איסור פון אשת איש. און ממילא דארף מען נישט האבן קיין נייע לאו פון אלמנה, תיפוק ליה ס'איז פשוט אן אשת איש, ס'איז קיינמאל נישט נפקע געווארן די איסור אשת איש, איז בהכרח פון דעם וואס עס שטייט א נייע לאו ביי אלמנה איז משמע אז מיתת הבעל האט אינגאנצן מתיר געווען אפילו קיין עשה איז אויך נישט דא, און תורה איז מחדש ביי אלמנה איז דא א נייע דין, א נייע לאו. זאגט די גמרא איך זע נישט די פראבלעם, לעולם וויל איך זאגן אז פאר כהן גדול איז בלאו און פאר יעדע אנדערע מענטש איז בעשה, וואס פרעגסטו טאמער ס'איז מותר זאל זיין מותר לגמרי, ס'קען נישט זיין האלבוועגס מותר, אלמה לא.

אית בהו מעילה, טאמער מ'איז מועל איז מען עובר אן איסור מעילה, און חוץ מזה ואסירי בגיזה ועבודה איז פארהאן א איסור פון שערן די בהמה אדער עבודה, פרקינהו, טאמער מ'האט אויסגעלייזט די בהמה, מ'האט עס פודה געווען די פסולי המוקדשים, איז דעמאלטס מעילה לית בהו, עס איז מוציא מידי מעילה יעצט איז שוין מער נישט דא קיין איסור מעילה, אבער בגיזה ועבודה אסירי, ס'בלייבט נאך אלץ אן איסור גיזה ועבודה אפילו נאך מען האט עס שוין פודה געווען, אזוי ווי ס'שטייט לא תגוז בכור צאנך, לא תעבוד בבכור צאנך, איז זעהט מען אזא מושג, א זאך וואס האט געהאט אין זיך אן איסור, און טאמער מ'האט געטוהן א געוויסע פעולה, איז אראפגעגאנגען א חלק פון די איסור, נישט די אנדערע חלק פון די איסור איז דא אויכעט, ס'איז געווען אן איסור אשת איש, על ידי די מיתת הבעל גייט אראפ די חומר פון חיוב מיתה און ס'בלייבט א חיוב עשה. הגם די ראשונים תוס' רי"ד פרעגט א שטארקע קשיא, לכאו' וואס איז די צושטעל, פסולי המוקדשין איז דא צוויי באזונדערע איסורים, ס'איז צוויי שמות, ס'איז דא איין איסור מעילה, און א צווייטע איסור פון גיזה ועבודה, די פדיון איז מתיר איינע פון די צוויי איסורים, נישט די צווייטע, דא רעדט מען וועגן איין איסור, פון אישות פאר א אשת איש, די שאלה איז וועלכע דרגה פון עונש, א עונש פון מיתה צו א עונש פון עשה, טאמער מ'זעהט אז די איין איסור פון אישות איז נפקע על ידי מיתת הבעל און מהיכי תיתי מחלק צו זיין. צוויי באזונדערע איסורים איז שייך צו זאגן דעי איסור איז פוקע דעי איסור נישט. דא שמועסט מען די זעלבע איסור מהיכי תיתי אז די זעלבע איסור איז פוקע כלפי אזא סארט עונש אבער ס'בלייבט א קלענער עונש. לכאורה יש לעיין. זאגט די גמרא אלא מאי דארף מען זוכן נאך א מקור אז מיתת הבעל איז מתיר אלא מדאמר קרא שטייט אין פסוק ביי איינער וואס גייט ארויס למלחמה. עס שטייט אין די תורה אז דעי מענטש האיש אשר אירס אישה ולא לקחה ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה, איז דאך א אפענער פסוק אז טאמער די מאן שטארבט איז דא א היתר פאר איש אחר יקחנה, זעט מען מיתת הבעל איז מתיר. זאגט די גמרא מתקיף לה רב שישא בריה דרב אידי, אימא מאן אחר יבם, אפשר ווען שטייט איש אחר מיינט מען די יבם, דא רעדט מען מי אשר אירס אישה ולא לקחה, זי האט דאך נישט געהאט קיין קינדער, איז דא רעדט מען וועגן א יבם, אין הכי נמי, א יבם טאקע מעג חתונה האבן מיט אן אלמנה, אבער סתם א מענטש, איז נישט דא קיין היתר, מיתת הבעל איז נישט קיין מתיר. אמר רב אשי ב' תשובות בדבר, כ'האב צוויי תירוצים, קודם כל חדא דיבם לא איקרי אחר, שטייט איש אחר יקחנה, א יבם הייסט נישט קיין אחר, א יבם איז דאך די ברודער וואס איז זקוקה ועומדת לו, ער הייסט נישט קיין פרעמדע, איז בהכרח איש אחר מיינט א פרעמדע, א איש מעלמא, זעהט מען אז א זעהט מען אז מיתת הבעל איז מתיר. ועוד, איך האב נאך א מקור אז מיתת הבעל איז מתיר, ווייל כתיב, שטייט אין פסוק אז טאמער די מאן האט מגרש געווען די פרוי, און זי איז געגאנגען און זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע, ושנאה האיש האחרון, וכתב לה ספר כריתות. און ער האט איר געשריבען א גט, או כי ימות האיש האחרון, אדער ער איז געשטארבען, איז זעהט מען אין די פסוק אז שטייט ומת, או ער האט מגרש געווען, איז דא א היקש גירושין מיט מיתה, איתקש מיתה לגירושין, ממילא לערן איך פון די היקש מה גירושין שריא וגומרת, אזוי ווי גירושין איז אינגאנצען מתיר די אישה לעלמא, אף מיתה שריא וגומרת לערנט מען עס פון די היקש, איז לכאורה אביסל שווער, וואס איז די דפ וואס איז די לשון הגמרא אמר רב אשי ב' תשובות בדבר, ס'איז נישט קיין ב' תשובות בדבר, נאר ס'איז נאר דא איין תירוץ אויף רב ששת'ס קשיא, אז אחר איז נישט קיין יבם, די צווייטע איז נישט קיין תירוץ, די צווייטע איז א נייע לימוד, און בכלל די עצם לימוד פרעגט רש י שוין וואס דארף מען האבן דא א היקש, גירושין למיתה, אין די פסוק לכאורה שטייט דאך אליין אז מיתת הבעל איז מתיר, ווייל ס'שטייט או כי ימות האיש האחרון, און דער פסוק זאגט לא יוכל בעלה הראשון די ערשטע מאן קען אים נישט צוריק נעמען נאך זי האט שוין חתונה געהאט מיט א צווייטע איז משמע נאר די ערשטע מאן קען אים נישט צוריק נעמען אבער אן אנדערע קען איר יא נעמען זעהט מען ווייטער אז מיתת הבעל איז מתיר זאגט רש י אויף דעם וואלט מען געקענט זאגן די זעלבע קשיא אפשר מיינט עס נאר אז פאר די בעל איז דאס א לאו לשוב בעלה הראשון לקחתה פאר אלע אנדערע מענטשן איז נאר אן עשה אבער מ'וואלט נישט געזעהן אז ס'איז מתיר לגמרי אויף דעם זאגט די גמרא רב אשי וואס איז דא א היקש מ'לערנט פון די היקש אז גירושין איז דומה צו מיתה. למעשה שטייט אבער א וויכטיגע נקודה אין די אחרונים, אז ווען די גמרא זאגט דא אז מיתה איז אזוי ווי גירושין, מה גירושין שריא וגומרת אף מיתה שריא וגומרת, זאגן די אחרונים אז די פשט איז אז מען דארף דא האבן א מתיר, אזוי ווי גירושין איז א מתיר, דארף מען אויך האבן א מתיר אז מיתת הבעל איז א מתיר. איז דאס איז נוגע אזוי, ס'איז דא א שאלה, תרומת הדשן ברענגט אראפ וואס איז מיט די פרוי פון אליהו הנביא אדער פון די פרוי פון רבי יהושע בן לוי ווי די גמרא זאגט אין מסכת כתובות איז ארויפגעגאנגען לעבעדיגערהייט אין גן עדן איז זייער ווייבער זענען געווען מותר צו אסור די מענער זענען דאך נישט געשטארבן זיי זענען דאך נישט געשטארבן און תרומת הדשן קומט אויס אז וויבאלד די איסור אשת איש שטייט אשת רעהו און זיי זענען דאך געווארן מלאכים, איז איסור אשת איש איז דווקא אשת רעהו ולא אשת מלאך, וויבאלד זיי זענען דאך געווען א שטיק רוחני אן קיין גוף אזוי ווי א מלאך, ממילא איז פשוט אז ס'איז מותר, ס'הייסט נישט אז זיי האבן א בעל. מנחת חינוך און רב אלחנן פרעגן אז אין די גמרא איז משמע אז מ'לערנט ארויס א ילפותא מיתה כגירושין, איז נישט די פשט אז וויבאלד ס'איז נישט דא קיין מאן איז זי מותר, מ'דארף דא האבן א מתיר, אזוי ווי גירושין איז א מתיר איז מיתת הבעל איז א מתיר, נו אויב אזוי דא דאך נישט געווען קיין מיתת הבעל, די בעל איז דאך נישט געשטארבן, איז דארף מען פארשטיין ווי איז דא די מתיר, אזוי פרעגן זיי.